א גוטן ערב פסח תשפ"ב און ה', שנת השמיטה. כ'האב געוואלט נאך מאכן צוויי קורצע שיעורים, איינס איז קעגן אפהיטן קינדער, די דעוועלאפמענטס פון די מלחמה קעגן פעדאפיליע, און די צווייטע שיעור איז וועגן אביסל וויאזוי מ'גרייט זיך צו צו אזא הייליגן יום טוב. יעצט, הגם כ'האב שוין געמאכט צוויי שיעורים, איינס איז אויף קעסטל איינס, דאס איז קעגן פעדאפיליע, אבער ס'קומט אייביג צו נאך, און קעסטל צוויי איז וועגן זיך צוצוגרייטן צום יום טוב. קודם וויל איך רעדן וויאזוי מ'גרייט זיך צו, נאך אביסל היילייטס וואס כ'האב געלאזט אויף די וואך, אזוי ממש פארן סדר. כ'געוואלט זאגן אפאר זייער וויכטיגע זאכן, די ערשטע זאך וויל איך זאגן אז מעדעצינען וואס די דאקטער האט פארשריבן, און אפילו ווייטעמינס טאמער דו מוזט עס האבן, נישט דו נעמסט עס סתם פאר כח, זאלסט אפילו נישט פרעגן קיין שאלה, אלעס איז כשר און מותר לכתחילה, טאמער נעמסטו ווייטעמין פאר כח דעמאלטס זאלסטו פרעגן א שאלה. יעצט, איך וויל זאגן א זאך, ס'דא אמאל א קאמפעני וואס ס'האט חמץ גמור, ס'דא אן אנדערע קאמפעני וואס ס'האט קיטניס, און ס'דא א קאמפעני וואס ס'האט וואס איז כשר. טאמער ס'איז אבער אן ערנסטע מעדעצין וואס דו נעמסט פארן הארץ צו פאר בלאד פרעשור צו וואטעווער איט שוד בי, סאו, ליטל דו יו נאו דעט יעדע קאמפעני האט א אנדערע פילער און דו קענסט גאר זיין אלערדזשיק צו יענע פילער, און נאך א זאך, דיין באדי איז שוין צוגעוואוינט צו דעם און מיט א נייע פילער העט זיך נעמען שלאגן. סאו דאס וואס איצעלע פומפ דער דרעטליגער האט דא איינגעפירט א דיקען בוך מיט אלע מעדעצינען, דאס איז געווען סתם צו ארויסצורייסן געלט פונעם ציבור, ער זאל דרוקען בוכער און ער זאל זיך אריינשרייבען דארטען. רבי זכרונו לברכה איז געקומען אויף אמעריקע, ער האט אפגעקויפט דארטן אין לאנג איילענד, איז געווען די מענער און פרויען אינאיינעם געלעגן אין בית החיים, און מ'האט פארדרייט דעם רעבן א קאפ ער זאל ליגן עקסטער עקסטער, יארן שפעטער האט דער רבי געזאגט פאר ר' חזקל שאמעס, ר' חזקל האט צו מיר געזאגט, איך האב נישט געליינט שלמה יעקב מושיען של ישראל ביכער, איך האב געהערט פון חזקל'ן, וואס איך ווייס פון רעבן האב איך געהערט אליינס פון מענטשן וואס האבן עס געהערט פון רעבן, ער האט געזאגט קלאר, ר' חזקל שאמעס האט די רבי געזאגט סטוט מיר מוראדיג לייד פארוואס איך בין געגאנגען מיט די שטותים אז די מענער און פרויען טארן נישט ליגן אינאיינעם, קודם האט מען דעם אלטן בית החיים וואס דארט איז געווען ווי מען זאגט געמאכט ביליג, ווייל ביי זיי זענען יא געלעגן אינאיינעם און אונז זעמער פרומער, און דעמאלט זאגט די רבי ס'האט געמאכט אסאך חרבנות, דער איד האט געוואלט ליגן מיט זיין ווייב, דער אהער דער אהין, אסאך מענטשען זענען אוועק געגאנגען וועגן דעם, ס'האט נישט אויסגעפעלט, אזוי ר' מאטעלע איז שוין געווען קלוג, ער האט מענער און פרויען ליגן אינאיינעם, אינאיינעם מיינט נישט אויסגעמישט בערבוביא. ווייל מען קען נישט לייגן ממש איינעם לעבן אנדערן, איך'ל אייך מסביר זיין פארוואס, ווייל טאמער איז יענער געווען א פעדאפייל קען ער אזוי אונטער דער ערד אריינקריכן צו יענע פרוי, אבער אין די פראנט אדער אין די בעק קען ער נישט קריכן, ווייל ער איז דאך צוגעבינדן מיט א תכריכים און מיט און מיט אן ארון, אבער די הענט קען ער זיך געבן א שטרעק ארויס צום שכן, איר פארשטייט וואס איך מיין? סאו עניוועי, מען לייגט נישט אויסגעמישט, מען לייגט אין די. צו די פיס און צום קאפ. אין ארץ ישראל איז אויך אזוי, מען לייגט נישט איינעם לעבן אנדערן, א פרעמדע מאן מיט א פרעמדע פרוי, אבער צו קאפנס אדער צו די פיס קוקט מען נישט. די זעלבע אויך די אלע שטותים וואס די התאחדות האט אריינגעלייגט כח עס זאל ווייזן זענען א יש, זיי האבן גע'גנב'ט אביסל פון בלומענקראנצנ'ס ספר און זיי האבן געמאכט א גאנצן תורה שלימה מסיני, ס'איז מוני קוקט אפילו נישט אריין שלא יהיה לבו נוקפו פורש, קוקט נישט אריין אין קיין מעדיקעישן. ס'דא וואס זיי נעמען אזא פלעסטיק וואס ווערט געמאכט פון דזשעלעטין לייגן זיי אריין אז ביי די בית הבליעה זאלן זיי נישט פילן דעם טעם פון די מעדיקעישן. דער דזשעלעטין האט פונקט אזא פראבלעם ווי דער חמץ אין פסח ווייל געווענטליך קומט עס געמאכט פון דעריוועטיווס פון ענימעלס. סאו אל תצדק הרבה ואל תרשיע הרבה. הייבט נישט אן מיט די שטותים. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן, יעדן טאג ווער איך געוואויר ווי. אמת'דיג כ'האב געזאגט, כ'האב אייביג געזאגט, גאנץ ירושלים זענען לצים, זיי האבן געלאכט דעם רעבן אין פנים, זיי האבן נישט געהאלטן פון קיין איין זאך וואס דער רבי האט זיי געלערנט, ס'איז ביי זיי געווען א דזשאוק אלעס. נאר וואס, ס'איז געווען אזוי אז מ'האט געשיקט געלט, זענען זיי, ווי מ'זאגט, האבן זיי מיטגעהאלטן. איך האב דעמאלטס געזאגט אייביג, דער גרעסטער לץ איז געווען די תולדות אהרן. תולדות אהרן רבי, רבי אברהם יצחק קאהן האט געלאזט צוואה אז איך האב געקענט מעמיד בנסיון זיין נישט צו נעמען קיין געלט, אבער טאמער קענט עטס נישט זאלט עטס נעמען געלט פון די מדינה. צוואנציג יאר שפעטער איז דער תולדות אברהם יצחק זיין זון געגאנגען זיצן אין פראנט פונעם כותל אין פראנט פון הונדערטער מענטשן מיט די חסידים און פארטיג ער איז ביים כותל, אין א צייט ווען זיין טאטע האט נישט געהאלטן מען זאל גיין צום כותל, כאטשיג בעלז האט געזאגט מען קען יא גיין צום כותל, אבער זיין טאטע האט געזאגט איך בין א סאטמארע תלמיד וויל איך נישט און ער האט אנגעזאגט זיינע קינדער זאלן נישט גיין היינט זענען זיי געגאנגען יעצט הרב דוד קאהן טרעפט מען יעדע פאר טעג דארטן ער זאגט ער גייט צו א חורבה דארטן לעבן כותל לצים איך זאג ענק איך זאג ענק אין יו'ר וועיסטינג יור מאני אויף די חברה זיי פארקויפן ענק זאכן אז זיי זענען דעם רעבינס שיטה איז נישט דא קיינער ס'איז דא איין תלמיד וואס די רבי האט איבער געלאזט ער הייסט הרב רבי אלטר משה גאלדבערגער א חוץ פון אים איז נישט דא קיינער וואס איז היינט א חסיד פון רעבן. מען האט געלאכט אים אין פנים במלוא מובן המילה, מען האלט נאך אסאך זאכן וואס ער האט אונז געלערנט ווייל דורך דעם מאכט מען געלט, אזוי ווי פראטעסטס וכדומה, ס'איז אזא מין בזיון און א חילול השם וואס דער איד האט געטון. ר' שמואל יעקב דער תולדות אברהם יצחק רב. מען האט זיך אראפגעזעצט און ער האט גע מיט הונדערטער חסידים מיט הונדערטער וויפיל ער האט און געזעסן פארן כותל איז ער געגאנגען ביי ישועות משה'ס יארצייט ווייל אויף מירון איז אים געווען צו ווייט צו פארן עטס זעטס ברסלב צאנז. אונזער געלט און לאזטס עס דא אין אמעריקע, בויעטס נישט אויף די אלע ירושלימער מוסדות זיי וועלן עניוועי ענק לאכן אין פנים, בויעטס דא אויף אידישקייט, אונז ברויך מיר מיליאנער דאלער צוריק צו ברענגען די בחורים וואס זענען אוועק געפאלן, און אונז ברויך מיר מיליאנער דאלער אויף צו ווייטער גיין אין חינוך. יעצט איז אויך אריין געקומען א מוראדיגע ידיעה. אז מ'פייט אזוי ס'איז געווען אזויפיל זנות דארטן אין מעלבורן אין חבד איז אריינגעקומען יעצט א ידיעה אז מ'פייט אז די גאווערמענט זאל איבערנעמען אזוי ווי ס'דא דא אויכעט א ריסיווערשיפ ס'זאל אריין גיין חברה פון די גאווערמענט און וואטשן יעדן טריט וועגן סעקשועל אביוז און ס'קען זיין ס'האט זיך געלונגען און נאכדעם וועט עס קומען אויף אמעריקע אויכעט וואס ווייס איך כיצד נדרך חדי אונז שלאג מיר זיך מיט די זעלבע סטראטידזשיק פוינטס און ווען ערגעץ גייט עפעס א זאך דורך גייט יעדער איינער ווי מען זאגט ווי אלסא ווי אר אלל גאוינג אן די סעים וועג יעצט כ'האב געוואלט זאגן ווייל מען קלינט נאך פאר פסח ס'איז יעצט געשען א אומגליק אין בני ברק א קינד האט געטרונקען בליטש אין אין בטעות און ער איז קריטיקעל קראנק און מען דארף זייער וואטשן אויף די אלע שארפע ווי מען זאגט די קעמיקעלס. דארף זייער וואטשן. שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט די לעצטע מינוט, יעצט קומט א געהעריגע שיינע שיעור פון א דריי פערטל שעה. וויאזוי מען פירט אפ דעם הייליגן יום טוב פסח. ס'איז דא א מעשה פונעם הייליגן ריזשינער אז א איד, ער איז געגאנגען אויף יום טוב צום הייליגן ריזשינער, ס'טייטש אזוי, פלעגן פארן פראסטע אידן אויכעט צו רעבעס צום סדר, ווייל זיי האבן ממש נישט געוואוסט וואס מען טוט ביים סדר. ווי מ'דערציילט אז דער הייליגער בארדיטשובער רב איז ארומגעגאנגען קוקן וויאזוי אידן פירן דעם סדר האט ער געזען ער איז אריינגעקומען אויף א פלאץ האט ער געהערט ווי א איד שרייט אחד חכם ואחד ער האט געמיינט אז דאס איז אזוי ווי די זעלבע שמע ישראל השם אלקינו השם אחד אידן האבן מיט גרויס תמימות אפגעפירט סדרים אבער זיי האבן נישט געוואוסט די הלכות זיי האבן נישט געוואוסט די אלע זאכן ווי וואס ווער און ווען איז וועגן דעם די גרויסע רעבעס פלעגן פירן דעם סדר און צווישן עולם, איך דענק איך האב געלערנט אין וויזשניץ אין ארץ ישראל, די וויזשניצער רבי איז אריינגעקומען און אין בית מדרש איז געווען געסעט די טישן מיט מצות מיט וויין מיט וואס דו האסט געוואלט הערן און געדענקען, און די רבי האט אנגעהויבן צו פירן דעם סדר, עס איז געווען ממש א נחת, מען האט געקענט זען ממש די שכינה הקדושה האט גערוהט אין בית מדרש, מען האט געזען אויף דעם איד, ער דער איד האט. קאכט יעצט די יארצייט גראדע, איך מאך עס אין טאג פון די יארצייט, על כל פנים איז געווען, אידן פלעגן פארן צו די גרויסע רעביס, ווער ס'האט ערגעץ געהערט האט געפארן, כדי ער זאל קענען זען וויאזוי די רבי פירט דעם סדר, יעצט די בני עלייה האבן נאכגעקוקט פונקטליך וויאזוי די רבי פירט זיך, און דאס איז געווארן פארשריבן אלס מנהגי ישראל און אזוי ווייטער. אבער די אנדערע, די פראסטע אידן האבן כאטש מיטגעהאלטן, מ'האט זיי אויך געגעבן א כזית פון כרפס און מרור און חרוסת, האט מען געקענט איינטונקען. סא, דער איד איז געקומען און ער איז געפארן אנדערטהאלבן טעג און ער איז אנגעקומען מיט צו ווען מ'איז בודק חמץ, כל חמירא. סא, און ער איז אבער געווען זייער מיד, ער איז אריין אין בית מדרש, ער האט זיך געלייגט שלאפן, ער האט איינגעדרימלט, נאכדעם דער הייליגער ריזשינער איז געגאנגען און ער האט בודק געווען זיין הויז, נאכדעם איז ער געגאנגען אין שול, די גרויסע הייליגע שול פון ריזשינער, און. נאך דעם ווען ער האט זיך גענדיגט בודק זיין האט גערופן כל חמירא וחמיעא און דער איד האט זיך געגעבן א כאפ אויף האט ער געזאגט אוי וויי מען האלט שוין ביי כל נדרי כ'האב דאך נאך גארנישט געטוהן אוי געוואלד כ'האב נישט געעסן קיין סעודה מפסקת נו דער סדר איז דאך ווען א מענטש מאכט אזא טעות נעמט זיך יעדער לאכן היהיהיהי קעקעקעקעקעקע זאגט דער הייליגער ריזשינער לאכטס נישט לאכטס נישט די זעלבע וואס מען קען פועל'ן ביי כל חמירא קען מען פועל'ן ביי כל נדרי ביינאכט. ס'איז דער זעלבער כל, ס'איז כל נדרי, שטייט אין פסוק ועבדתם את העבודה הזאת בחודש הזה, אזוי שטייט ביי פסח, יעצט אלע ספרים שטעלן זיך וואס שטייט ועבדתם את העבודה הזאת בחודש הזה, ועבדתם את העבודה בחודש הזה, וואס איז דער העבודה הזאת בחודש הזה? זאגן די ספרים א מורא'דיגן טייטש, ס'איז דא א פסוק אין פרשת אחרי, בזאת יבוא אהרן אל הקודש, זאגט ער דא דער פסוק ועבדתם את העבודה הזאת דאס איז דער זעלבער בזאת יבוא אהרן אל הקודש דער עבודה הזאת בחודש הזה איז ניסן איז עס דער זעלבער ווי דער בזאת יבוא אהרן אל הקודש בזאת יבוא אהרן אל הקודש שטייט דאך ביי יום כיפור די עבודה פון יום כיפור און ועבדתם את העבודה הזאת בחודש הזה שטייט ביי די עבודה פון פסח סא עס איז די זעלבע זאך. יעצט, ס'איז דא זאכן וואס ס'ריזעמבלט זייער נאנט פסח, די ליל שימורים פון פסח, מיט דער יום כיפורים פון יום כיפור. למשל, ביי ביידע גייט מען מיט א קיטל, ביי ביידע טוט מען תשובה, ביי ביידע וויל מען זיך פאררעכטן און טשענדזשען פונעם אלטן וועג וויאזוי מ'איז געגאנגען. ס'איז דא א מעשה פונעם הייליגן קאברינער, דער הייליגער. קאברינער האט געהאט זיינע שלוחים, און ס'איז געקומען אזוי ווי די נאכט וואס מ'איז בודק חמץ, אור לארבעה עשר בודקין את החמץ, איז געגאנגען דער קאברינער האט ארויסגעשיקט שלוחים מיט פערד און וואגן צו שטעטעלעך ארום און ארום קאברין, און ער האט צו אלע אנגעזאגט אז מען זאל זאגן א דרשה אין שול פאר מעריב, אז שאור שבעיסה איז מעכב, יעדער איד וויל זיין גוט, און דעם שאור שבעיסה מוז מען ארויסרוימען, און מען מוז בודק זיין בחורין ובסדקין עד מקום שידו מגעת. אזוי דאס הייסט דער באמת'ער בודק זיין חמץ איז די אידן וואס האבן דאס געהערט זענען שוין געגאנגען דאווענען מעריב אנדערש מ'האט געדאווענט א מעריב ס'האט געדויערט א שעה צוויי מיט בכיות נוראות ס'איז געווען אן אנדערע מין בדיקת חמץ האט זיך אנגעהויבן קודם בודק צו זיין זיין חמץ ס'איז דא א מעשה פונעם הייליגן אהבת ישראל כ'האב עס געהערט פונעם אמרי חיים עטליכענע מאל ער האט פארציילט אז דער אהבת ישראל פלעגט בודק חמץ זיין, אינמיטן איז ער צוגעגאנגען צו א חסיד האט ער געהייסן ר' מרדכי חנא, ר' מרדכי חנא פוקס האט ער געהייסן, און א געהויבענער חסיד, איז ער צוגעגאנגען און ער האט זיך אויפגעעפנט די בעקיטשע און ער האט געזאגט, ער האט געוויזן אויפן הארץ, ווייזט דער אהבת ישראל פאר דעם ר' מרדכי חנא, נו נו נו נו, זיי בודק חמץ דא דאס הארץ. אז כאילו ר' מרדכי חנא זאל בודק זיין דעם אלטן רעבן דעם אהבת ישראל'ס הארץ, האט ר' מרדכי חנא גענטפערט, רעבע, מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה. סא ביי די צדיקים איז געווען דער ענין פון בדיקת חמץ גאר א אנדערע מינע ענין פון בדיקת חמץ. יעצט, יום כיפור איז די עבודה כשר נאר בייטאג, ביינאכט איז ער נישט כשר. פסח איז פונקט פארקערט, איז דווקא בלילה הייבט מען אן? מען הייבט אן נאר ביינאכט? ביי יום כיפור זאגט דארטן די משנה אז מען האט געפרעגט צו ס'איז שוין האיר פני המזרח עד חברון כדי מען זאל מעורר זיין די זכותים פון די ישני חברון פון אברהם יצחק ויעקב אבער למעשה האט מען געווארט עד שיהאיר המזרח. פארוואס? ווייל די עבודה פון יום כיפור און קיין שום עבודה ביים בית המקדש פון קרבנות איז נישט געווען כשר נאר בייטאג נישט ביינאכט, און פסח איז דווקא ביינאכט, יעצט פסח. איז החודש הזה לכם, ס'הייבט זיך אן א נייע זאך, אלע מועדים זענען אנגעבינדן אין פסח, און דאס איז החודש הזה לכם, און דער אייבערשטער האט געזאגט כזה ראה וקדש, ווייל ס'נתקשה משה, משה האט נישט פארשטאנען די גאנצע זאך פון די לבנה, די לבנה איז א קליין שטיקל, מ'זעט ממש גארנישט, און ס'וואקסט, ס'וואקסט, ס'וואקסט.

ס'איז דא אויף דעם א לאנגע שמועס, ס'שטייט ביום השמיני ימול בשר ערלתו פרשת מצורע, און דא שטייט אויכעט אז דער אייבערשטער האט געזאגט אז אברהם אבינו זאל זיך מל'ען, יעצט אויף דעם איז דא אין די צענדליגע סברות, וואס הייסט ס'שטייט דאך יא, רש"י זאגט מ'האט נישט געדארפט אנהייבן ביז החודש הזה לכם וואס וואלט געווען מיט ברית מילה, אויף דעם איז שוין דא אסאך אסאך צו רעדן, ווייל צו ס'געווען מילה מיט פריעה. און צו דאס איז געווען א ציווי אויף כלל ישראל שפעטער אויכעט, אבער אין די תורה שטייט קלאר ארויס וביום השמיני ימול בשר ערלתו, פון דארט לערן איך ארויס די מצות מילה, אבער איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם, די עיקר וואס איך וויל אבער ארויסברענגען איז אז ביי חודש הזה לכם בעיסיקלי הייבט זיך אן די גאנצע תורה, יעצט ס'איז דא אין יסוד העבודה די ספר פון לעכעוויטשער זאגט ער א מורא'דיגע זאך. אן עבירה איז איין פראצענט טוט מען עס מיטן יצר הרע, די איבריגע נײַן און נײַנציק פראצענט איז טיפשות. ס'איז א שטיקל טיפשות. כ'האב ענק שוין געזאגט פאר פורים תמחה זכר עמלק אויף איין פלאץ שטייט מחה אמחה און אויף איין פלאץ שטייט תמחה האב איך ענק געזאגט ס'איז דא צוויי עמלק'ס איינס איז וואס דער אייבערשטער האט באשאפן און די זאגט דער אייבערשטער נאר איך קען עס אויסמעקן דאס אנדערע איז דער מענטש האט זיך אליינס באשאפן זיך אריינגעלאזט אין תאוות רעות און ער קען שוין נישט ארויס ער זעהט זיך שוין נישט די וועג ארויס. איז די נײַן און נײַנציק פראצענט טיפשות דאס איז זיין אייגענער עמלק, דער אמת'ער יצר הרע דאס איז איין פראצענט דאס איז וואס דער אייבערשטער זאגט כי מחה אמחה. די ווארט פון דעם איז זייער א טיף ווארט, די ווארט איז א מענטש האט טאקע זיינע נסיונות ווען ער ווערט געבוירן לפתח חטאת רובץ קומט שוין דער בעל דבר אבער דאס אלעס איז נאר א קלייניקייט.

איז א קבלה אויף לעתיד, וואס גיי איך טוהן פון יעצט בעסער ווי וואס כ'האב געטוהן ביז יעצט? יעצט, א קבלה אויף לעתיד האט צו טוהן וואס איך גיי טוהן אין די פיוטשער, פון היינט אן און ווייטער, איזה חכם הרואה את הנולד, אין וועלכן הינזיכט וויל איך מיך פארבעסערן, וואו בין איך ביטערליך פארכאפט, וויאזוי קריך איך ארויס דערפון און וויאזוי טשענדזש איך מיך? ביי יוסף הצדיק האט יוסף געזאגט פאר פרעה אן עצה וויאזוי ער זאל ווייטער טון אז ס'זאל נישט זיין קיין הונגער יאר, זאגט פרעה, אין חכם ונבון כמוך, יעצט זע איך ביסט א חכם מיט א נבון, פארוואס? ווייל די חכמה איז נישט צו גיין ארום א גאנצן טאג קלאפן זיך דעם קאפ חרטה, ס'ברענגט נאר צו עצבות. ווייסט וואס די חכמה איז? מאי דהוה הוה ואידך חושבנא, מ'גייט אן אן א נייעם חשבון. און דאס איז, דעמאלט ווערט מען אנגערופן א חכם מיט א נבון, און דאס איז די אמת'ע תשובה וואס איז שייך. יעצט, די יום כיפור איז די חלק פון חרטה, איך האב געזאגט תשובה האט צוויי זאכן חרטה און קבלה, איין פראצענט חרטה דאס איז יום כיפור, ניין און ניינציג פראצענט קבלה אויף לעתיד דאס איז פסח. יעצט, הערט א מעשה, יום כיפור הייבט מען אן אזוי, מיט מנחה, נאכדעם. הייבט מען אן, מען גייט אין מקווה און מען טוט תשובה, און די מנחה איז אויכעט, די מנחה פון ערב יום כיפור איז אויכעט פארבינדן מיט זאגן וידוי, און נאכדעם עסט מען א סעודה מפסקת, און נאכדעם גייט מען אריין אין בית מדרש, מען טוט זיך אן דעם טלית, מען זאגט דעם קיטל, מען זאגט תפילת זכה, מען טוט תשובה, ס'איז א גאנצע פראסידזשער. דאס טובל'ן אין די מקווה איז אויכעט לשם תשובה אזוי ברענגט עס די שלחן ערוך. למעשה פסח איז אן אנדערע סיסטעם, מען דארף נישט ווארטן ביז אין די פרי, גראד ביינאכט. איר ווייסט וויאזוי מען הייבט אן? מען איז מתחיל בגנות, מען הייבט אן מיט שמוץ, מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו. אונז זעמיר וועי פעטשד אוט געווען פון אידישקייט, און מען לאזט אויס בשבח ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. דו דארפסט נישט טון קיין גאנצע עבודה פון ביינאכט און פון בייטאג, דאס פעלט נישט אויס. מען זאגט פארן אייבערשטן, זעסט איך בין שמוציג, מיטן גאנצן שמוץ קום איך אריין צו דיר און וואש מיך אויס. פארוואס? ווייל פסח איז נישט די חרטה, כ'האב שוין חרטה געהאט. שוין, דאס דויערט איין מינוט, ס'איז איין פראצענט אינגאנצן פון די עבירה, די עיקר איז, זאלסט נישט צוקומען נאכמאל צו אן עבירה, דארפסטו אנהייבן מקבל זיין אויף דיך. יעצט, ס'דא פון הייליגן חתם סופר איז דא א מורא'דיגע משל, דער חתם סופר זאגט, ס'איז געווען צוויי מיניסטארן, זיי זענען ביידע געווען אונטערוועלטניקעס, זיי האבן בא'גנב'עט דעם עולם, אויף וואס מ'האט געדארפט האבן א, ווי מ'זאגט, אן ערלויבעניש פון זיי, האבן זיי גענומען גרויס געלט, און די באפעלקערונג האט אנגעהויבן צו פראטעסטירן, געגאנגען צום קעניג, האט דער קעניג גענומען איינעם און ער האט אים געמאכט פאר. שני למלך. דעם צווייטן האט ער אריינגעלייגט אין דזשעיל, ער איז א גנב א פארברעכער. האט מען אים געפרעגט, איך פארשטיי נישט, זיי האבן ביידע געטון די זעלבע פארברעכעריי, פארוואס אים האסטו געמאכט עולה לגדילה צו זיין שני למלך, און דעם האסטו געלייגט אין דזשעיל? האט ער געזאגט א מורא'דיגע זאך, דעם וואס איך האב געמאכט שני למלך קען איך, ער איז זייער א איידלער מענטש, ער איז א מורא'דיגער לב טוב, ער וויל טון טובות פאר מענטשן, ער וויל טון. אז מיין מלוכה זאל וואקסן, נאר ס'איז דא איין קליין שטיקל פראבלעם, די פראבלעם איז אז ער זיצט אין א שלעכטע אינווייראמענט, ער זיצט ארום מיט אנדערע פריצים וואס זיי גנב'נען און גזל'ען און רצח'נען, איז ער אויך אזוי, אבער די מינוט וואס איך געב אים א טשענס ער זאל ארויסגיין פון דעם, וועסטו זען אז ער וועט זיין א נייער מענטש, ער וועט טון טובות ער וועט זען מיין מלוכה זאל וואקסן, מה שאין כן דער אנדערער, דער אנדערער איז א שלעכטער פארפוילטער מענטש דורך און דורך. און ער זוכט נישט אז איך זאל וואקסן, ער זוכט אז ער זאל וואקסן. איז דעם וואס כ'האב געמאכט שני למלך פון דעם קען איך עפעס האבן, אבער פונעם אנדערן, אים האב איך געמוזט געבן תפיסה, ווייל פון אים גיי איך קיינמאל נישט נהנה זיין גארנישט. יעצט ווען ס'איז געקומען די צייט פון ארויסגיין פון מצרים, איז געקומען דער שר של מצרים און האט געשריגן צום רבונו של עולם, וואס עפעס נעמסטו די אידן? ס'איז דאך הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, וואס ביסטו בעסער צו די אידן ווי צו די אנדערע? האט דער אייבערשטער געטענה'ט. די אידן זענען געווען א גוי מקרב גוי, די גמרא זאגט זענען געווען אזוי ווי א עובר במעי אמו, זענען געווען אזוי ווי די א קינד וואס די מאמע איז שוואנגער מיטן קינד און דאס קינד איז אין א עובר איז אינעם בויך פון די מאמע, די גמרא זאגט אז אן עובר איז ירך אמו, עטס ווייסט וואס דאס הייסט? דאס קינד עסט אפילו נישט אליינס, די מאמע עסט, די מאמע טרינקט. און דאס קינד איז נהנה פון דעם, ס'גייט צו צו אים אויכעט פון די שפע. יעצט, די אידן זענען געווען אין מצרים, זיי זענען געווען ארומגערינגלט מיט טומאת מצרים. טומאת מצרים איז די גאנצע קדושה דורכגעגאנגען די טומאת מצרים, און ס'האט זיך אריינגעפילטערט אזוי ווי א שוואנגער פרוי געט צו עסן פאר איר קינד, האט זיך אריינגעפילטערט דורך די טומאה צו די אידישע קינדער. נו, וויאזוי האבן זיי געהאט א טשענס אפילו אז זיי זאלן זיין ערליך? איז במילא האט דער אייבערשטער געזאגט אזוי. פון אידישע קינדער ווער זיי זענען, די ווייס איך ווער זיי זענען, נאר וואס, אלעס דורך געגאנגען קליפות און טומאת מצרים, דער אייבערשטער זאגט כי ידעתי את מכאוביו, איך ווייס זייער ווייטאג, אידישע ווייטאג איז זיי ווילן זיין גוט, דער אייבערשטער האט געזאגט איך וועל מאכן א פסח, און ממילא אז איך וועל מאכן דעם קרבן פסח, האט זיך אנגעהויבן נאך אין מצרים, און איך וועל זיי נעמען לעבן מיר, ממילא אז איך וועל זיי נעמען לעבן מיר, וועסטו שוין זען ווי זיי וועלן זיין גוט. יעצט, די סעודה פון פסח זאגט דער של"ה הקדוש איז אזוי ווי די סעודה פון לויתן וואס מ'וועט עסן ווען משיח וועט קומען, מיט אזא קדושה, און ער זאגט וועגן דעם זאל א מענטש נישט רעדן דברים בטלים, א מענטש זאל זיך נישט רעגן, זאל נישט צוקומען צו כעס, נאר זאל זיך פירן בקדושה וטהרה. יעצט פסח איז נישט וואס אונז זעמער יעצט, אונז זעמער יעצט מתחיל בגנות, אונז זאג מיר פארן רבונו של עולם אונז זעמער. אלט נעבעך אונז זעמער אזוי ווייט פון די קדושה אין אזא ארץ העמים און אפילו אין ארץ ישראל אונז האבן נישט קיין שום מין וועג צוצוקומען צו דיר נאר איין זאך הייליגער באשעפער קוק אויף אונז וואס טאמער דו וועסט אונז מקרב זיין און אונז זעמער זרע אברהם יצחק יעקב וועסטו דאך הנאה האבן פון אונז. וועסט דאך האבן א גרויסע הנאה, אזוי ווי יענער שר, דער וואס איז געווען א גוטער, מען האט אים מקרב געווען, ער איז געווארן שני למלך, עס איז געווארן א גאנצע זאך. יעצט, א מענטש ווען ער גייט צו צום סדר, מוז ער אין זיך אליינס אויך גלייבן. א מענטש מוז האבן אמונה, אמונה, אמונה, אמונה נישט נאר אינעם אייבערשטן, אוודאי אינעם אייבערשטן מוז מען האבן אמונה, די דרייצן אני מאמין'ס וואס דער רמב"ם האט געברענגט, ער דארף אין זיך אליינס אויך גלייבן. וואס דארף ער גלייבן אין זיך? אז ער קען עס באווייזן? אז ער העט וועלן העט ער מצליח זיין. דעיס איז די אמונה וואס א מענטש מוז האבן אין זיך. ער מוז אין זיך גלייבן אז ער קען סוקסידן אויב ער וועט מאכן א קאמיטמענט. ממילא וועט דאס צוברענגען אז ער העט מאכן א קאמיטמענט. ווען א מענטש מאכט א קאמיטמענט קען ער דורכברעכן אלעס. כ'האב געליינט א מאן האט געהאט קענסער. אין מאנטריאל, ער איז געווען ממש אויפן טויטן בעט, האט ער געשריגן, קענסער העט מיך נישט אוועקנעמען פון די וועלט! און דער סוף איז געווען, ער האט געלעבט דרייסיג יאר מיטן קענסער און ס'האט אים נישט אוועקגענומען פון די וועלט! און די זעלבע איז אין יעדע, אלע מידות טובות און אין אלע מידות רעות, אז מען מאכט א קאמיטמענט, דעמאלטס העלפט דער אייבישטער! און די זעלבע איז אויכעט מיט אלע אנדערע זאכן, מען מוז זיך אונטערנעמען! און דאס איז די אמונה וואס מען לערנט אונז אין פסח, מען זאל גלייבן אין זיך אויך, נישט אז דו האסט באשאפן די וועלט צו דו ביסט משיח חלילה, מען זאל גלייבן אז דו קענסט איבערקומען אלע שלעכטע תאוות און אלע שלעכטע מידות רעות. ס'דא אין משניות, אין יכין ובועז ברענגט ער דארט, אמאל האט א קעניג געשיקט איינער זאל מאכן א בילד פון משה רבינו, און מען האט דאך געהערט פון משה רבינו גרויסע זאכן, האט ער געוואלט זען וויאזוי ער זעט אויס, איז ער צוריק געקומען, ער האט געוואלט הרג'נען דעם וואס האט געמאכט דעם בילד, זאגט ער, דער מענטש זעט אויס ווי דער גרעסטער רוצח אין די וועלט, איז וואס די פשט דערפון? משה רבינו איז אראפגעקומען מיט אלע מידות רעות אז ער זאל זיך קענען אויפארבעטן, ממילא קען ער זיין דער רבן של כל ישראל, מען מאכט א קאמיטמענט איך גיי עס איבערארבעטן. די חסידים תלמידי בעל שם האבן געזאגט אז ר' איציקל דראהביטשער איז געווען. א מורא'דיגע נידריגע נשמה, און האט זיך אויפגעארבעט צו זיין דער גרויסער רבי איציקל דראהביטשער, ס'איז ממש, א מענטש קען זיך אויפארבעטן, מ'זאגט דער צדיק האט געהאט אזא הויעכע נשמה, אזא הויעכע נשמה, יעדער מענטש קען זיין משה רבינו, מ'דארף נאר האבן אמונה אין זיך אז דו קענסט עס באווייזן, מ'קען נישט זיין א נביא ווי משה רבינו ווייל דאס איז קעגן די אני מאמין. נביאות משה רבינו דאס איז געווען דאס גרעסטע און קיינער קען נישט צוקומען צו אזא מין נבואה, אבער זיין אזוי גרויס ווי משה רבינו? קען מען? כ'האב ענק געזאגט עזרא הסופר זאגט די גמרא איז געווען אזוי גרויס ווי משה רבינו און דער אייבערשטער האט געקענט געבן די תורה דורך אים נאר משה רבינו האט אים אויסגעכאפט ער איז געווען מיט אפאר דורות פריער כל אדם יכול להיות כמשה. מען דארף נאר האבן א קאמיטמענט און מען דארף גלייבן אין זיך. יעצט ווען ס'קומט דער פסח ביינאכט אזוי ווי מ'האט געשמועסט, איז גייט מען אריין גראד שוין ביינאכט אן קיין שום הכנה, הכנה מוז מען מאכן אוודאי פארדעם, אבער איך מיין צו זאגן וויאזוי מ'איז. דער ישמח ישראל ברענגט פון זיין טאטן וואס ער האט געהערט פון אלכסנדר'ער רבין, אז ביי די הגדה שטייט רשע מה הוא אומר, פון וואסערע רשע רעדט מען? מען רעדט פון א רשע וואס ער לייגט נישט קיין תפילין, צו ער האלט נישט שבת, צו ער מאכט נישט קיין סדר, ניין מען רעדט פון גאר א געהויבענעם ערליכן איד וואס ער מאכט אלעס, נאר וואס זאגט ער אזוי, ער איז נואש מתשובה, ער טוט זיך מייאש זיין פון תשובה, שמחזיק את עצמו שהוא משוקע כל כך, ער האלט אז ער איז אזוי משוקע אין תאוות און מדמה בנפשו שאין לו תועלת אז עס איז שוין נישט דא פאר אים קיין האפענונג ולא יועיל און ס'וועט אים שוין גארנישט העלפן זאגט ער הוא אפיקורס דער מענטש איז אן אפיקורס והוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר און מ'דארף אים זאגן ואמור לו, בעבור זה עשה ה' לי, מען מיינט אז דער אייבערשטער האט ארויסגעצויגן כלל ישראל עפעס א פאלק פון מצרים, ניין ניין ניין ניין, יא דאס אויך, אבער לי, דער אייבערשטער האט מיך אויך ארויסגעצויגן, לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם, דאס מיינט מען, נישט דעמאלטס האט ער אונז ארויסגעצויגן, יעצט יעדן פסח ביינאכט ציעט ער אונז ארויס אינאיינעם. דעמאלטס האט ער אונז אויך ארויסגעצויגן ווייל אלע נשמות זענען דארט געווען, אבער מען מיינט אף אותנו גאל עמהם יעצט גייען מיר אונז אויכעט ארויס, ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דער ישמח ישראל ברענגט פון זיין טאטן אז ער האט עס געהערט פון אלכסנדר'ער רבין, איר הערט פון וואסערע רשע מען רעדט? יעצט דער ישמח ישראל ברענגט נאך א בחינה, זאגט ער אזוי, אז ווען א מענטש גייט צו צום סדר און ער האלט אז נאכדעם וואס ער וועט זאגן לויב פארן אייבערשטן, הלל והודאה, און ער וועט עסן די מצה מיטן מרור, און ער וועט עסן די דעם אפיקומן מיט דער סעודה, און ער גייט אוועק גיין פונקטליך אזוי ווי ער איז געקומען צום סדר, דאס הייסט אז דער סדר האט אים נישט גארנישט צוגעברענגט קיין דביקות השם מיט קיין אמונת השם מיט אלע אנדערע גוטע זאכן, זאגט ער, ער איז דער רשע פון די הגדה, ער איז דער רשע וואס ער גלייבט נישט אז דער סדר גייט אים ברענגען גרויסע זאכן. יעצט, דער שם משמואל ברענגט, שטייט זאת תהיה תורת המצורע והובא אל הכהן ויצא הכהן. שטעלט ער זיך דארטן, זאת תהיה תורת המצורע והיב אל הכהן, מ'זאל אים ברענגען צום כהן. מ'קען נישט אריינברענגען איינער וואס איז א מצורע און מוז זיין שלוח חוץ לשלוש מחנות, ווי קען מען אים אריינברענגען? זאגט דער פסוק, פארענטפערט שוין דער פסוק די קשיא, ס'שטייט טאקע ויצא הכהן. זאגט דער שם משמואל, דער מצורע דארף נאר מאכן איין טריט ארויס פון זיין אוהל, דארט ווי ער שרייט א גאנצע צייט וטמא טמא יקרא, פון דארט דארף ער גיין איין טריט פארווארד צו די קדושה צו ווי כלל ישראל איז, דעמאלטס גראד ויצא הכהן עט שוין דער כהן אים אקעגן גיין, ווייל דער כהן מעג ארויס גיין פון אלע דריי מחנות און דער מצורע טאר נישט אריין קומען, סאו בעסיקלי דער מצורע האט געמאכט איין טריט פארווארד און דער כהן מוז אריין ארויס גיין אלע דריי מחנות צו צוקומען צו אים, דאס איז.

ביי פסח ביינאכט ביים סדר איז רעדט דער אייבערשטער צו יעדן פשוט'ן איד, ס'שטייט אין פסוק בלילה הזה אני יוצא בתוך מצרים, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ווייס מיר, יעדע נאכט גייט דער אייבערשטער אריין אין גן עדן און ער איז זיך משתשע מיט די צדיקים אין תורה און אזוי ווייטער, אזוי ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש, וועגן דעם ווערט געברענגט אז מ'זאל אויפשטיין חצות, מ'זאל עס נישט פארשלאפן. יעצט שטעלט זיך פאר, זאגט דער הייליגע תפארת שלמה, ווען ס'קומט פסח ביינאכט, איז דער אייבערשטער לאזט איבער אלע צדיקים אין גן עדן, שטעל דיר פאר וועם ער לאזט איבער, איך מיין איך דארף דאך ענק נישט זאגן תנאים און אמוראים, משה רבינו אהרן הכהן ער לאזט זיי אלע איבער, און ער זאגט יעצט האב איך אן אנדערע מישען, אני יוצא בתוך מצרים, היינט מוז איך אראפגיין אין מצרים, מצרים מיינט מען נישט אין מצרים, אונז זעמיר אויך אין מצרים, איבעראל וואו ס'איז דא מיצרים, איך גיי ארויס בתוך מצרים, פארוואס? ווייל איך מוז זען וואס אידישע קינדער טוען? און שטעלט זיך פאר וואסערע הכנה מען דארף מאכן ווייל מען באגעגנט זיך כביכול מיטן אייבערשטן ער לאזט איבער אלע צדיקים און מען קומט אונז זען, און אויך ווי ווייט הייליג מען דארף זיך אויפפירן ביים סדר, און נאכדעם אז מען פירט זיך אויף ווי עס דארף צו זיין און מען נעמט זיך אונטער נייע זאכן, גוטע זאכן אין עבודת השם, בין אדם לחבירו, און בין אדם למקום, עט עס אים מאכן אז ער וועט קענען אנקומען צו אלעם וואס ער וויל. פראוויידינג אז ער האט די אמונה אז ער קען עס טוהן, און אויכעט אז ער האט א קאמיטמענט אז ער וועט עס טוהן. יעצט, האמער שוין פריער געזאגט אז יום כיפור מיט פסח ביינאכט האבן אסאך זאכן וואס זענען גלייך, מען טוט ביי ביידע טירן. יעצט קוקט א חילוק פון יום כיפור ביז פסח ביינאכט. יום כיפור זאגט מען כדלים ורשים דפקנו על דלתיך, מען קלאפט אריין צום אייבערשטן אין די טיר און מען זאגט אים איך בין אזוי ארעם, איך בין אזוי נאכאמאל ארעם, א דל מיט א רש, און מען בעט דעם אייבערשטן, אז ער זאל אונז מוחל זיין, דאס איז יום כיפור, שיר השירים איז אן אנדערער בחינה, שיר השירים איז קול דודי דופק, דער אייבערשטער קלאפט און נישט מיר, דער אייבערשטער קומט צו אונז צו קלאפן, און ער זאגט פתחי לי אחותי רעיתי תמתי, עפן מיר אויף די טיר, איך קום קוקן וויאזוי דו פירסט זיך אויף ביים סדר. ממילא זעהן מיר פון דעם, א מענטש זאל נישט זיין געפאלן, ער איז יא געווען ערליך, ער איז נישט געווען ערליך, ס'איז נישט דא יעצט קיין תשובה, ס'איז נישט דא קיין חרטה, דאס וועסטו לאזן אויף יום כיפור, יעצט הייבט זיך אן א נייע זאך, נישט קיין תשובה נישט קיין חרטה, קבלה אויף להבא, דאס איז וואס הייבט זיך אן דא דער פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו איך קום אריין מיטן גאנצן עבודה זרה אריין, אבער ועכשיו קרבנו המקום, ס'באדערט מיך נישט, ווייל איך האב יעצט ועכשיו, כ'האב יעצט אנגעהויבן א נייע קבלה. יעצט, איך וויל מחזק זיין מיינע רייד וואס איך זאג אז יעדער איד דארף אננעמען א נייע קבלה און דער אייבערשטער הערט יעדן אויס. איז דא אסאך וואס וועלן טראכטן, נע, ר' נחום רעדט נישט צו אזעלכע בעל עבירות ווי איך, איך האב דאך שוין געהאט צו טון מיט אן אשת איש, איך האב דאך שוין געברענגט א ממזר אויף די וועלט, אזוי טראכט זיך דער מענטש אז ר' נחום רעדט נישט צו אים. ר' נחום רעדט נישט צו מענטשן וואס אויף זיי איז געזאגט אין להם חלק לעולם הבא. וויל איך ענק זאגן, איך רעד. צו די גרועים שבגרועים, פסח קענסטו אנהייבן ניי. כ'וויל ענק זאגן פרשת מצורע, דא איז זייער א שיינע הפטורה, מ'ליינט עס, ארבעה אנשים היו מצורעים, כ'וויל ענק זאגן וואס דארט איז געווען די מעשה זאלטס אביסל פארשטיין, ס'איז געווען א איד וואס ער איז געווען דער גבאי פון אלישע הנביא, ער האט געהייסן גיחזי, דער גיחזי האט געהאט די קראנקייט וואס אלע גבאים האבן, אז זיי האבן ליב געלט, בפרט נאך יענעמ'ס געלט האבן זיי ליב. איז געווען דארטן נעמן איז געווען קרעציג נעמן איז געווען קרעציג געגאנגען גיחזי און האט געבעטן געלט און ער האט אים געזאגט וויאזוי ער וועט ווערן אויס קרעציג ווייל ער האט דאך געוואוסט פון אלישע הנביא וואס ער זאל טוהן האט ער געזאגט לך זאלסט גיין ותטבול בירדן זיבן מאל און וועסט ווערן אויס קרעציג סא בקיצור אלישע איז געוואויר געווארן אז ער האט גענומען געלט איז ער געווארן זייער ברוגז האט ער אים געזאגט א קללה פונעם אייבערשטן אייבערשטער האט באפוילן צרעת נעמן תדבק בך. דער קרעץ פון נעמן גייט זיך אין דיר באהעפטן. עס שטייט דארטן וארבעה אנשים היו מצורעים, ס'איז געווען אזוי שוין אין די הפטורה, זענען געזעסן דארטן, ווער איז דאס געווען? זאגט די גמרא, רשי ברענגט עס צו, גיחזי ובניו, ווייל דער נביא האט אים געזאגט ס'וועט זיך אין דיר אנכאפן דער קרעץ און אין דיינע קינדער. סא זענען זיי געזעסן מחוץ למחנה. די גמרא לערנט אונז אויכעט אז גיחזי איז איינער פון די מענטשן וואס איז אין לו חלק לעולם הבא. סא יעצט איז געווען א מעשה אזוי ווי זיי זענען געזעסן מחוץ למחנה זענען זיי דאך געווען האבן זיי דאך געזען אלעס וואס גייט פאר האבן זיי געזען אז די מיליטער פון ארם ארם האט דעמאלטס ארום גענומען ארץ ישראל און זיי האבן אנגעטון גרויסע צרות פאר די אידן סאיז געווען אזוי ווייט אז זיי האבן נישט צוגעלאזט קיין עסן און די פרויען פלעגן זיך איינטיילן, לאמיר זאגן צען פרויען, מ'האט געזאגט אזוי, היינט וועט מען נעמען מיין קינד און מ'עט אים שעכטן און מ'עט אים אפקאכן און יעדער וועט עסן פון אים, מארגן וועט מען נעמען די צווייטע פרוי'ס קינד, אזוי האט מען זיך צוטיילט די קינדער און מ'האט זיך געגעסן, אזוי שטייט אין די תוכחה ואכלת בשר בניך ובנותיך, דאס איז מקיום געווארן דעמאלטס צייט, אזוי גרויס איז געווען דער הונגער. בקיצור, און איז דארט דא א מעשה אין דעם אין דעם נביא אז עפעס א פרוי האט נאכגעשריגן דעם קעניג, זי האט געזאגט איך האב נעכטן געגעבן מיין קינד, יעדער האט עס אויפגעגעסן, יעדער איז זאט געווארן, יעצט בעט מען די פרוי זי זאל געבן איר קינד, זי האט צוגעזאגט זי וועט געבן נעקסט און זי וויל נישט געבן. ס'דערמאנט מיך כמעט אזוי ווי די שידוכים אין ווילימסבורג, מען זעצט צאם אפאר מענטשן, דער האט דרײַ יונגלעך, דער האט דרײַ מיידלעך, דער האט דאס, דער האט יענץ, און מען צוטיילט זיך מיט די קינדער, עניוועי, אבער. איך וויל צוריק קומען יעצט צום נביא. בקיצור, זיי זענען געזעסן מחוץ למחנה, האבן זיי געזען ווי ארם'ס מיליטער גייט ארום וואנדערן זוכן צו גנב'ענען אין די וועלדער. זענען זיי געגאנגען זיי האבן געשיקט א שליח צום קעניג, זאלסט וויסן אז וועסט יעצט קומען אהער אויף די זייט און וועסט אייננעמען ארם, עסטו געווינען, ווייל זיי זענען קיינער איז נישט דא, זענען אלע געגאנגען זוכן מציאות גליק. ווער האט געשיקט די מעסעדזש? גייחזי מיט זיינע דריי קינדער, וואס זיי האבן דאך עס געזען, זיי זענען געווען מחוץ למחנה. למעשה איז זענען געקומען די חברה און מען האט איינגענומען דארטן און ס'איז געווען א מחיה, אבער פאר זיי זענען נאך געקומען די מיליטער איז ווען ס'איז אנגעקומען א מעסעדזש צום קעניג ער זאל יעצט קומען איז געווען דארטן אלישע הנביא און ס'איז געווען דער שליש, דער שליש הייסט די דזשענערל, די דזשענערל פון די ארמי. קומט אלישע הנביא און ער זאגט פארן קעניג, זאלסט וויסן, מארגן גייט זיין אזויפיל צו עסן, אז ס'וועט קאסטן פרוטות עסן. האט זיך אנגערופן דער שליש דער דזשענערל, דער וואס דער אייבישטער העט עפענען ארובות בשמים, ער העט אראפרעגענען ווייץ, העט ער אראפרעגענען. בקיצור, האט אים דער נביא געזאגט, זאלסט געדענקען איין זאך, דער אייבישטער העט טון אז ס'וועט זיין, אזא מין זעטעניש וועט קאסטן ממש גארנישט דאס עסן, אין א צייט וואס מען האט אייגענע קינדער אויפגעגעסן, האט אים דער נביא געזאגט, דו וועסט עס זען מיט דיינע אויגן, אבער דו וועסט פון דארט נישט קענען עסן. פארוואס וועסטו עס נישט זען? ווייל דו גלייבסט נישט, ווייל דו מאכסט חוזק פונעם אייבערשטן, וועט ער עפענען ארובות בשמים. אזוי איז פשטות דער פשט זאגט ר' צדוק הכהן פון לובלין א מורא'דיגע זאך, ר' צדוק זאגט הייליגע ווערטער, און דער שליש דער דזשענעראל האט געגלייבט אינעם אייבערשטן, ער האט נאר געזאגט פאר אלישע הנביא, איצט לעבן מיר אין אזא שפלות'דיגן דור, אזוי ווי אין דור המבול, ביים דור המבול שטייט אויך אזוי.

ביסטו א כופר, און וועגן דעם שטייט טאקע אזוי דעם נעקסטן טאג, ס'איז געווארן אזא שפע אין שומרון, און מען האט אנגעהויבן צו מאכן ביזנעס, מען האט אנגעהויבן צו האנדלען און קויפן, און דער דזשענעראל דער שליש, ס'איז געווען אזויפיל מענטשן אז מען האט אים צוקוועטשט, און ער איז געשטארבן. אזוי ווי דער נביא האט געזאגט, אלישע, דו וועסט עס זען מיט דיינע אויגן, אבער דו וועסט פון דארט נישט קענען עסן. רב צדוק זאגט אויך אז וויבאלד זיי. די דריי זין מיט דעם טאטן גחזי, כאטשיג ס'שטייט אז ער האט נישט קיין חלק לעולם הבא, וויבאלד ס'געשען אזא גרויסע ישועה דורך זיי, זיי האבן אויסגעזאגט אז ארם איז יעצט נישט אויף די בעיס און זענען אוועק געגאנגען גנב'ענען און אזוי האט מען זיי געקענט אייננעמען, ווייל זיי האבן געטון אזא מין טובה פאר כלל ישראל. איז כאטשיג ס'שטייט אז איין לחלק לעולם הבא הערט ווערטער זאגט ער ווערטער הייליגע וועלן זיי יא מזומן לעולם הבא וועגן דעם דארט אין די גמרא אליין אין סנהדרין ווי די גמרא זאגט אז גחזי אין לו חלק לעולם הבא מען רעכנט דארט אויך נאך עטליכע וואס אין לו חלק לעולם הבא ירבעם בן נבט מיט נאך שטייט גראד אין די גמרא דורשי רשומות אמרו די וואס זיי דרש'ענען די באהאלטענע ווערטער זאגן אז ער וועט יא האבן עולם הבא אויף יעדן איינעם וואס הייסט דורשי רשימות? דורשי רשומות מיינט נארמאל וואלטן זיי נישט געדארפט האבן קיין עולם הבא, אבער עס קומט אייביג אזא זאך אז דער אייבישטער געבט איינעם א ספעשל זכות וואס טאמער ער מאכט די זאך העלפט אים דער אייבישטער אז ער געבט אים יא זיין חלק צו עולם הבא. סאו רבותי פון דא קענט עטס זעהן ס'איז נישט דא דער מענטש וואס איז פארפאלן. ווען ס'שטייט אין די גמרא אין לו חלק לעולם הבא, דאס איז וויאזוי דו ביסט יעצט, דו קענסט אבער טון גרויסע זאכן, און איינע פון די זאכן וואס דו קענסט טון איז, מאכן א הייליגן סדר און דיך איבערבעטן ביים אייבערשטן ביים סדר און דעמאלטס איז אלעס אהבה איז עס תשובה מאהבה. יעצט ווערט געברענגט אין די גמרא, ס'איז געווען אמאל זייער א גרויסע. געפושעכץ ביים קרבן פסח ווען מ'האט מקריב געווען און עפעס אן אלטער מענטש איז צוקוועטשט געווארן האט מען עס גערופן פסח מעוכין איז דא פון די רמ"ע מפאנו דא סודות התורה און רעדט דארטן פון גלגולים אסאך רמ"ע מפאנו ברענגט לכאורה האט דאס געדארפט הייסן פסח מעוך מ'האט דאך נאר איין מענטש צוקוועטשט פארוואס הייסט עס מעוכין מ'האט אסאך מענטשן צוקוועטשט. זאגט ער, דער מענטש וואס ער איז געקומען צום דארטן אין בית המקדש און ער האט געמאכט דעם קרבן פסח, און ער האט נישט געגלייבט אז דער אייבערשטער קען מאכן אזאלכע ניסים אז אפילו א מענטש וואס ער איז בשפל המצב אין לו חלק לעולם הבא זאל זיך קענען געבן א דריי אויס פון זיך אליינס דורכן כח פונעם הייליגן קרבן פסח און פונעם סדר. דער מענטש איז אן אפיקורס, איז מען געגאנגען און מען האט אים צוקוועטשט, ס'האט זיך אזוי געפירט פון הימל. ער איז געווען די נשמה פון דעם זעלבן שליש פון דעם דזשענערל אין די צייט ווען ס'איז געווען די ארבעה אנשים מצורעים, דאס איז געווען דער קעניג איז געווען דעמאלטס יהורם בן אחאב, די מעשה וואס כ'האב ענק פריער יעצט פארציילט. מיט גיחזי, מיט זיינע דריי קינדער, און דער מענטש, פונקט ווי ער איז געווען דעמאלטס דער שליש די דזשענערל און ער איז צוקוועטשט געווארן ווייל יעדער איז געלאפן קויפן און טויער עסן, האבן זיי אים יעצט ביים קרבן פסח נאכאמאל צוקוועטשט וועגן דעם האט עס געהייסן פסח מעוכין, שוין נישט געווען די ערשטע מאל, שוין געווען דאס צווייטע מאל. היוצא לנו פון דעם גאנצן דרוש, רבותי איף יו העוו עני דאוט אין יור מיינד אז ווען דו זעצט זיך צו צום סדר קענסטו נישט אלעס אפוואשן און סטארט ניו, סטארט פרעש, ביסט אן אפיקורס און א כופר, און אין די צייט פון די חזל האט מען נעבעך צוקוועטשט אזא מענטש, דער אייבישטער האט אזוי געפירט מען זאל עס צוקוועטשן אז אונז זאל מען זיך לערנען. אז קיינער זאל זיך נישט אפשטעלן פאר גארנישט. שוין, מיט דעם וויל איך מסיים זיין דעם דרוש פאר פסח, יעדער זאל זיך אויפפירן ווי עס דארף צו זיין, ס'איז א הייליגער טאג, א הייליגע נאכט, ערב פסח איז שוין נאך חצות, ס'איז שוין א יום טוב, מען האט שוין אין בית המקדש האט מען שוין געמקריב'ט געווען דעם קרבן פסח, מען האט געזאגט הלל, די גמרא זאגט והלילא פקע איגרא, דער דאך איז געפלויגן, יעדער זאל זיך אביסל מתבונן זיין אין וואסערע א צייט מען לעבט, און איך זאג יעדעס מאל א יעדן איינעם, א יאר עלטער, האסטו ווייניגער א יאר מער צו האבן. כ'מיין ווען מ'איז א יונגער מענטש, מ'איז אלט פופצן, האט מען עס נאך צו האבן אסאך יארן. נו שוין, מ'ווערט שוין עלטער. איך רעד צו מיינע חברים אין מיין עידזש. אונז אונז האמער שוין אן ערד גערוך ווי מ'זאגט. מ'דארף וויסן, דו האסט קינדער, דו האסט אייניקלעך, דו מוזט ווייזן, מוזט עפעס איבערלאזן. שוין נישט דא דער סאטמאר רב, ס'איז שוין נישט דא דער וויזשניצער רבי וואס האט געפירט ברבים דעם סדר, ס'איז דא אנדערע רביס וואס זיי פירן אויכעט ברבים דעם סדר, דער הייליגער דברי חיים האט עס געפירט ברבים, איז דארף מען אנהייבן צו זעהן עפעס איבערצולאזן פאר די קינדערלעך, און מען דארף קודם פאר זיך מאכן א נייעם חשבון הנפש, און דער אייבערשטער זאל אונז אלע העלפן, אונז זאל מען זוכה זיין. טועם צו זיין דעם תענוג רוחני פון אזא הייליגן יום טוב, און דער אייבערשטער זאל אונז שוין שענקען דעם משיח צדקינו במהרה בימינו, אמן.